בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה, דף ל ב. מיר הייבן אן דף ל ב, עמוד א', אינמיטן עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אין פוחתין את הנר מפני שהוא עושה כלי, ס'טייטשט אזוי, אמאליגע צייטן, וויאזוי האט מען געמאכט א כלי פון חרס? מ'האט גענומען ערד, מ'האט עס אויסגעמישט מיט וואסער, מ'האט געמאכט אזא כלי, אזא זאך וואס מ'האט געקענט אויספארעמען א כלי פון דעם, מען האט געמאכט פון דעם די צורה די פארעם פון א כלי, און שפעטער האט מען עס אפגעבאקן איז דאס געווען א גרייטע כלי חרס, זאגט דא די משנה אז מען טאר נישט נעמען די ערד און אריין גראבן די הענט זאגט רש י מאכן פון דעם א צורה פון א לעכט, פארוואס? ווייל מיט דעם אז מען מאכט א צורה פון א לעכט א צורה פון א כלי איז פשט מען האט געמאכט דא א כלי, און מאכן א כלי טאר מען נישט יום טוב איז דא א איסור פון מכה בפטיש, און די זעלבע זאך זאגט די משנה ואין עושין פחמין ביום טוב. מען טאר נישט מאכן קיין קוילן יום טוב, וואס טייטש מען טאר נישט נעמען א האלץ וואס ברענט עס אויסלעשן זאל ווערן קוילן, ווייל קוילן איז אויך א כלי, און במילא איז אויך דא א איסור פון מכה בפטיש, ואין חותכין את הפתילה, מען טאר נישט צושניידן א קנויט אויף צוויי זאל ווערן פון דעם צוויי קנויטן, ווייל מען מאכט ווייטער מען מאכט צוויי כלים מען טאר נישט מאכן א כלי, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, חותכה באור, וואס טייטש מען קען נעמען א פתילה א קנויט און עס צושניידן אויף צוויי נישט מיט א שערל צו מיט א מעסער, נאר מיט פייער אז מען צינדט עס אן אינמיטן, אויף אזא אופן מעג מען יא, מ'וועט שוין זען די גמרא וואס איז פשט פון די רב יהודה, זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא דפחיתת נר מנא הוא, ס'טייטש די משנה האט דאך געזאגט מ'טאר נישט מאכן א לעכט מיט דעם וואס מ'נעמט די ערד און מ'פארעמט עס אויס א צורה פון א לעכט, יעצט לכאורה ס'איז דאך נאך נישט געבאקן, די כלי איז נאר ווען מ'ענדיגט עס באקן, און ווער איז טאקע די תנא וואס האלט אז אפילו פארן באקן הייסט עס שוין א כלי במילא טאר מען דאס נישט טון יום טוב, אמר ר' יוסף, זאגט ר' יוסף ר' מאיר היא, דאס איז ר' מאיר, דתניא, ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, כלי חרס מאימתי מקבל טומאה, פון ווען איז א כלי חרס מקבל טומאה ס'טייטש פון ווען האט עס א דין פון א כלי, משנגמרה מלאכתו, דברי ר' מאיר, ר' מאיר זאגט פון ווען ס'האט א פארעם א צורה פון א כלי, ר' יהושע אומר, משיצרפו בכבשן, ר' יהושע זאגט ניין, מ'דארף עס אפבאקן אין א אויוון, און מילא ר' מאיר האלט אז ברגע וואס ס'האט שוין א צורה פון א כלי, הייסט עס שוין טאקע א כלי, איז אונזער משנה גייט ווי ר' מאיר. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבי יוסף ממאי, ווער זאגט, דילמא עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם, אלא דחזי לקבולי ביה מידי, אבל הכא למאי חזי, ס'טייטש דארט טאקע א כלי וואס איז מקבל טומאה רעדט מען טאקע פון א געהעריגע כלי, וואס אפילו פארן באקן קען מען אריין לייגן אין דעם זאכן, איז ביי דעם זאגט ר' מאיר מ'דארף עס נישט באקן, ברגע וואס ס'האט א פארעם פון א כלי הייסט שוין א כלי, אבער דא ביי די לעכט איז רעדט מען דאך פון אזא קליינטשיגע כלי וואס רש י איז מסביר, רינעדיגע זאכן, אויל, למשל די אויל פון די לעכט קען מען נאך נישט אריין לייגן פאר מ'באקט עס, ווייל די גאנצע כלי וועט צעגיין, און נישט רינעדיגע זאכן, וואס טייטש הארטע זאכן? קען מען זעכער נישט אריין לייגן אין דעם ווייל ס'איז דאך ממש קליינטשיג. איז דאך נישט ראוי אויף גארנישט אפשר איז ר' מאיר אויך מודה עס הייסט נישט קיין כלי פאר מען באקט עס? ענטפערט די גמרא ניין, לקבולי ביה פשיטי, מען קען אריין לייגן אין דעם קליינע מטבע'לעך, מילא איז עס יא ראוי אויף עפעס, און דערפאר אונזער משנה גייט טאקע כשיטת ר' מאיר. איכא דאמרי, ס'דא וואס האבן געלערנט די גאנצע שקלא וטריא אביסל אנדערש, אז אמר רבי יוסף, רב יוסף האט געזאגט ווייסט ווי וועמענס די משנה גייט? רבי לעזער ברבי צדוק היא, וועלכע רבי לעזער בן רבי צדוק? דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עדיות, אלפסין חרניות, אלפסין חרניות, און מען וועט באלד זעהן אין די גמרא, דאס איז אזעלכע געמיינע טעלערס, וואס אמאליגע צייטן דארפס לייט האבן נישט מקפיד געווען צו האבן שיינע כלים, מילא האבן זיי גענומען א שטיקל ערד, מען האט עס געמאכט אזוי פלאך, און דאס האט געהייסן א טעלער. צוויי זאכן האט מען נישט געטון מיט דעם, קודם כל א בית קיבול האט עס נישט געהאט, ס'איז נישט געווען ווי אריינצולייגן, ס'איז געווען פלאך, און די צווייטע זאך איז מ'האט עס אפילו נישט געבאקן, דאס וואלט שוין געהייסן א טעלער, איז די אלפסין חרניות טהורות באוהל המת, ס'טייטש טאמער מ'לייגט עס אריין אין אוהל המת ווערט עס נישט טמא, ווייל ס'האט נישט קיין בית קיבול, ס'דארף האבן א בית קיבול ס'זאל טמא ווערן פון א מת, אבער וטמאות במשא הזב, טאמער א זב טראגט עס, ווערט עס יא טמא, פארוואס ווייל ביי א זב איז דא א דין טומאת היסט, נארמאל א כלי חרס קען נאר טמא ווערן מתוכו פון אינעווייניג, מילא אדער טאקע אז מ'לייגט עס אריין אין אוהל המת גייט אריין די טומאה אין די כלי, אדער אז מען רירט עס צו פון אינעווייניג אדער מען לייגט אריין א טמא'נע זאך אינעווייניג, וואס פאר דעם דארף עס טאקע האבן א בית קיבול, אבער א זב איז דא א דין טומאת היסט ס'טייטש אפילו ווען ער ריקט א כלי חרס פון אינדרויסן, די טומאה גייט נישט אריין אינעווייניג ווערט עס אויך טמא, און במילא זאגט דא די תנא קמא אין די משנה, אז די אלפסין חרניות אפילו עס האט נישט קיין בית קיבול, אבער א זב רירט עס צו ווערט עס טמא מיט א טומאת היסט, רבי לעזער ברבי צדוק אומר, אף טהורות במשא הזב, לפי שלא נגמרה מלאכתן, וואס טייטש היות וואס ס'נישט דא אין דעם א בית קיבול, האלט רבי לעזער ברבי צדוק דאס הייסט אינגאנצן נישט קיין כלי, און ממילא ווערט עס אויך נישט טמא במשא הזב, איז על כל פנים זעהן מיר דא אז די גאנצע סיבה וואס רבי לעזער ברבי צדוק האלט ס'איז נישט קיין כלי, ווייל ס'נישט דא אין דעם א בית קיבול, אבער העט ווען געווען אין דעם א בית קיבול, וואלט עס געווען א כלי, אפילו מ'האט עס נישט געבאקן, איז טאקע אונזער משנה כשיטת רבי אליעזר ברבי צדוק, זאגט די גמרא אמר ליה אביי, זאגט אביי אזוי ווי פריער, דלמא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר ברבי צדוק התם, אלא דחזי לקבולי ביה מידי, אבל הכא למאי חזי, וואס איז א לעכט חזי מען קען דאך גארנישט אריין לייגן אין דעם, ענטפערט די גמרא ניין, אזוי ווי פריער לקבולי ביה פשיטי, מען קען אריין לייגן אין דעם קליינע מטבעות, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין פוחתין את הנר ואין עושין אלפסין חרניות ביום טוב, מען טאר טאקע נישט מאכן די אלפסין חרניות זאגט די ברייתא, רבן שמעון בן גמליאל מתיר באלפסין חרניות, ער לאזט עס יא מאכן יום טוב, פארוואס? ווייל היות ס'איז נישט דא אין דעם א בית קיבול, און ס'איז נישט געבאקן הייסט עס נישט קיין כלי, ס'איז נישט אסור אלס מכה בפטיש. פרעגט די גמרא, מאי חרניות? וואס איז דאס חרניות? אמר רב יהודה, ערניות. מאי ערניות? וואס איז דאס ערניות? אמר אביי, צעי חקלייתא, די טעלערס פון די דארפסלייט, אזוי ווי מ'האט פריערט מסביר געווען. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ואין עושין פחמין, מ'טאר נישט מאכן קיין קוילן, פארוואס? ווייל דאס הייסט אויך געמאכט א כלי. פרעגט די גמרא פשיטא, למאי חזי? ס'טייטש, לאמיר זאגן ס'הייסט נישט געמאכט א כלי, סתם אזוי טאר מען נישט מאכן קיין קוילן, ווייל ס'איז נישט ראוי אויף גארנישט. די איינציגסטע שימוש, ס'איז געווען אמאליגע צייטן מיט דעם, וואס האט מען געקענט טון מיט דעם? מען האט עס געגעבן פאר מענטשן וואס האבן געשמאלצן גאלד און זילבער, אבער יום טוב טאר מען דאס סייווי נישט טון, און במילא אז ס'נישטא וואס צו טון מיט דעם יום טוב פארשטייט זיך מען טאר דאס נישט מאכן, ס'איז סתם א מלאכה און א טרחה שלא לצורך יום טוב, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז יא דא וואס צו טון מיט קוילן יום טוב, תנא רבי חייא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לא נצרכה אלא למוסרן לאוליירין לבו ביום, אוליירין, דאס איז די מענטשן זענען געווען ממונה אויף די מרחצאות אנצוהייצן די וואסער, און במילא זיי האבן געהאט א נוץ פאר די קוילן זיי האבן גענוצט די קוילן אנצוהייצן די וואסער, און זאגט אונז די משנה מען טאר נישט מאכן קוילן פאר זיי פארוואס? טאקע ווייל מען מאכט א כלי? פרעגט די גמרא בו ביום מי שרי? וואס עפעס מעג מען עפעס אנהייצן וואסער אויף זיך צו וואשן? מען טאר זיך סתם אזוי נישט וואשן נישט שבת נישט יום טוב, די גמרא ברענגט אין שבת אז חזל האבן גוזר געווען אז מען זאל זיך נישט וואשן נישט שבת נישט יום טוב, ווייל בעצם וואלט מען זיך געמעגט וואשן מיט וואסער וואס מען האט אנגעהייצט פון נעכטן, אבער טאקע די אוליירין פלעגן אנהייצן וואסער שבת, און ווען מען האט זיי געפרעגט האבן זיי געזאגט זיי האבן עס אנגעהייצט נעכטן, האבן חזל גוזר געווען מען זאל זיך נישט וואשן נישט שבת נישט יום טוב, איז ווייטער וואס טוט מען מיט קוילן יום טוב נישט דא וואס צו טון מיט דעם, ענטפערט די גמרא כדאמר רבא אזוי ווי רבא זאגט אין ברכות, להזיע וקודם גזירה, עס טייטשט, די גמרא זאגט אין ברכות אז נאכדעם וואס חזל האבן גוזר געווען מען זאל זיך נישט וואשן שבת און יום טוב שפעטער האט מען אויך גוזר געווען אז מען טאר זיך נישט גיין שוויצן מען טאר נישט אריינגיין אין א שוויץ שבת און יום טוב אויך אלס די גזירה איז רבא זאגט דארט אויף דעם וואס רבי איז אריין א בית מרחץ שבת אז דאס איז געווען טאקע אויף צו שוויצן אבער פאר די גזירה הכא נמי להזיע וקודם גזירה די זעלבע זאך קען מען זאגן דא ביי אונז אין די משנה אז די משנה רעדט זיך אין די צייטן וואס מען האט געמעגט מזיע זיין שוויצן וואשן האט מען זיך טאקע נישט געטארט אבער שוויצן האט מען געמעגט און ממילא איז געווען א שימוש פאר די קוילן מען האט עס געקענט געבן פאר די אוליירין צו צוגרייטן א שוויץ יום טוב, פון דעסוועגן זאגט די משנה מען טאר נישט מאכן פחמין, מען טאר נישט מאכן קוילן פארוואס? ווייל מען מאכט מיט דעם א כלי. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די משנה, ואין חותכין את הפתילה לשניים, מען טאר נישט צושניידן א פתילה א קנויט, און רבי יהודה האט געזאגט מען מעג עס צושניידן מיט פייער, ס'טייטש אז מען צינדט עס אן אינמיטן, און די קנויט טיילט זיך אפ דעמאלטס מעג מען. פרעגט די גמרא, מאי שנא בסכין דלא, פארוואס עפעס מיט א מעסער טאר מען נישט? דקא מתקן מנא, ווייל ס'הייסט געמאכט א כלי, אויב אזוי באור נמי קא מתקן מנא, וואס די חילוק מיט פייער צו מיט א מעסער, ענפערט טאקע די גמרא, תני רבי חייא, חותכה באור בפי שתי נרות, ס'טייטש אזוי די היתר דא צו שניידן לויט רבי יהודה מיט פייער, איז אז מען נעמט די קנויט, ס'איז א לאנגע קנויט, מען שטופט אריין איין זייט אין איין לעכט, די אנדערע שטופט מען אריין א צווייטע לעכט, און מען צינדט אן אינמיטן ס'טייטש ביידע לעכט צינדן זיך אן אזוי, דאס הייסט נישט קיין דרך פון מאכן א כלי, נאר פארקערט דאס איז א דרך פון אנצינדן א לעכט, און ממילא אויף אזא אופן האלט רבי יהודה אז מען מעג. זאגט די גמרא, אמר רב נתן בר אבא אמר רב, רב נתן בר אבא האט נאכגעזאגט פון רב, מוחטין את הפתילה ביום טוב, אז מען מעג מוחט זיין, זאגט די גמרא מאי מוחטין וואס איז דאס מוחטין, אמר רב חנינא בר שלמיא, לעדויי חושכא, וואס מען האט שוין געזען מען מעג אראפנעמען די שווארצע חלק אויבן ביים קנויט בשעת וואס ס'ברענט מעג מען אראפנעמען יום טוב, ס'מאכט די פייער בעסער ברענען. זאגט די גמרא ווייטער תני בר קפרא האט מען געלערנט אין א ברייתא שישה דברים נאמרו בפתילה, שלושה להחמיר און שלושה להקל, זעקס זאכן איז געזאגט געווארן ביי א קנויט, יום טוב, דריי לחומרא דריי לקולא, איז אזוי להחמיר, די דריי וואס זענען לחומרא, איז אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב, מען טאר נישט צאם וועבן א קנויט, דאס הייסט מען וועבט עס צאם, מען שטריקט עס צאם מיט שטריק, דאס טאר מען נישט טון יום טוב, פארוואס? ווייל מען מאכט א כלי, ואין מהבהבין אותה באור, מען טאר עס אויך נישט פארשווארצן אין פייער, ס'טייטש אריינלייגן אין פייער און שפעטער ארויסנעמען זאל שווארץ ווערן זאל זיך גרינג אנצינדן, דאס הייסט אויך געמאכט א כלי, ואין חותכין אותה לשניים, און מען טאר עס טאקע נישט צושניידן אויף צוויי, אזוי ווי מען האט געזען אין אונזער משנה, להקל, די דריי קולות וואס איז דא ביי א קנויט, איז די ערשטע איז ממעכה ביד, מען מעג עס אזוי קוועטשן מיט די האנט זאל ווערן הארט, ווייל דאס הייסט כלאחר יד, כלאחר יד מעג מען זאגט רש"י, די צווייטע איז ושורה בשמן, מען מעג עס איינווייקן אין אויל, און די דריטע איז וחותכה באור בפי שתי נרות, אזוי ווי מען האט געזען די היתר פון רבי יהודה אז מען לייגט אריין איין שפיץ אין איין לעכט און די אנדערע אין די אנדערע לעכט, מעג מען עס צושניידן שפעטער מיט פייער. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון ר' נתן בר אבא, ואמר רב נתן בר אבא אמר רב, עתירי בבל יורדי גיהנם הם, די עשירים פון בבל עלן אריין גיין אין גיהנם, ווייל זיי האבן נישט קיין רחמנות אויף ארעמע לייט ווי מ'עט שוין זעהן זיי געבן נישט קיין צדקה, כי הא דשבתאי בר מרינוס איקלע לבבל, שבתאי בר מרינוס איז אנגעקומען קיין בבל, בעא מינייהו עסקא, ער האט געבעטן פון די עשירים פון בבל זאלן אים געבן סחורה ער זאל קענען האנדלען, ער עט זיך משתתף זיין מיט זיי, ולא יהבו ליה, זיי האבן אים נישט געוואלט געבן, מזוני האט ער געבעטן פון זיי צדקה, מיזן נמי לא זינוהו, איז צדקה האבן זיי אויך נישט געגעבן, אמר, האט שבתאי בר מרינוס געזאגט אויף די עשירים דארט, הני מערב רב קא אתו, זיי זענען קינדער פון די ערב רב, וואס די ערב רב זענען געווען מין גרים, זענען נישט געווען ריכטיגע אידן, איז זיי אויך דכתיב ווי שטייט אין פסוק ונתן לך רחמים ורחמך, און ווי רש"י זאגט די המשך הפסוק, כאשר נשבע לאבותיך, ס'טייטש די אייבערשטער עט געבן רחמנות כאשר נשבע לאבותיך די וואס זענען בני אברהם יצחק יעקב, כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, נאר וואס דען, זיי זענען בני ערב רב, זאגט די גמרא ואמר רב נתן בר אבא אמר רב, נאך א מימרא, כל המצפה על שולחן אחרים, דער וואס ווארט אויף די טיש פון אנדערע וואס טייטשט האט נישט קיין אייגענע מזונות האט נישט קיין אייגענע עסן, ער דארף צוקומען צו אנדערע אויף צו עסן, עולם חשך בעדו, איז זיין וועלט, זיין לעבן איז אים פינסטער, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק נודד הוא ללחם איה איינער וואס גייט נאך עסן, ידע כי נכון בידו יום חשך, ס'איז אים א פינסטערע טאג ס'טייטש דאס לעבן איז אים פינסטער, רב חסדא אמר אף חייו אינן חיים, דאס לעבן הייסט ניטאמאל א לעבן אזוי ווי א טויט אפילו, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שלושה חייהן אינם חיים, דריי סארט מענטשן זיי לעבן נישט קיין לעבן, ואלו הן, המצפה לשולחן חברו, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען איינער וואס האט נישט אייגענע עסן, ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופו. ויש אומרים ס'דא וואס לייגן נאך צו, אז אף מי שאין לו אלא חלוק אחד, אז איינער וואס האט נאר איין בגד, פשט ער קען עס נישט אויסטוהן ער קען עס נישט וואשן ווייל דאס איז די איינציגסטע בגד וואס ער האט, איז מיט די צייט איז דא אסאך כינים אויף דעם, ממילא זיין לעבן איז אויך נישט קיין לעבן, ווייל ס'קראצט אים א גאנצע צייט. איי פרעגט די גמרא ותנא קמא, פארוואס די תנא קמא האט דאס נישט אויסגערעכנט, אז אין לו אלא חלוק אחד, ענטפערט די גמרא ווייל אפשר דמעיין במניה, די תנא קמא האט געהאלטן אז מען קען זוכן די כינים עס ארויס שלעפן, מילא דאס הייסט נאך נישט חייהן אינן חיים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין שוברין את החרס ואין חותכין את הנייר לצלות בו מליח, מען טאר נישט צוברעכן א חרס אדער שניידן א נייר א פאפיר כדי צו בראטן אויף דעם א געזאלצענע פיש, וואס טייטש געזאלצענע פיש האט מען געבראטן, איז וויאזוי בראט מען א זאך אויף אייזן, איז דער פיש האט זיך שנעל פארברענט, איז געווען די דרך אז מען האט גענומען עפעס א שטיקל חרס אדער א פאפיר א נאסע פאפיר, געלייגט אונטער דעם זאל זיך נישט פארברענען, איז דער חרס און דער נייר טאר מען נישט צוגרייטן יום טוב, טייטש מען טאר נישט צוברעכן די חרס אדער צורייסן דעם נייר, ווייל ווי מען וועט זען אין די גמרא איז מכה בפטיש מען מאכט א כלי, ווייטער זאגט די משנה ואין גורפין תנור וכיריים, מען טאר אויך נישט, די אמאליגע אויווענעס פלעג מען דאך ארום שמירן און די אויוון געווען ארום געשמירט מיט אזא ליים מיט אזא טיט, איז נאך מ'האט געבאקן אסאך מאל איז אראפגעפאלן אזוי שמוץ, די ליים איז אריינגעפאלן אין די אויוון, מ'פלעג עס אויסרייניגן פארן באקן נאכאמאל, פארדעם האט מען נישט געקענט באקן מ'האט עס געדארפט אויסרייניגן, איז דא זאגט די משנה אז מ'טאר דאס נישט טון יום טוב, פארוואס ווייל די משנה גייט כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה, וואס די חכמים האלטן מ'טאר נישט מאכן מכשירי אוכל נפש, דערפאר דאס טאר מען נישט טון. וואס אויך מ'איז מתקן די כלי מ'איז מתקן די אויוון מיט דעם, אבל אבער זאגט די משנה, מכבשין, מ'מעג אראפשטופן, ס'טייטש טאמער ס'איז דא שמוץ אין די אויוון מעג מען עס אראפשטופן אריין אין די ערד פון די אויוון, דאס הייסט נישט מ'איז מתקן די כלי, מילא דאס מעג מען יא. ווייטער זאגט די משנה, א נייע דין, ואין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדירה, ס'טייטש טאמער איינער האט נישט א אויוון אדער א פייער אויף וואס צו לייגן א טאפ, זאל ער נישט נעמען קיין צוויי חביות, צוויי פעסער, און לייגן א טאפ צווישן זיי, און בויען א פייער צווישן די פעסער, ס'טייטש אז די טאפ זאל ליגן אויף די פייער, מ'זאל דאס נישט טון, פארוואס? ווייל ס'איז א ענין פון א אוהל, ס'הייסט נישט ממש געמאכט א אוהל, אבער ס'קוקט אויס ווי מ'מאכט אן אוהל, וואס דאס איז אסור מדרבנן צו טון, דערפאר טאר מען דאס נישט טון יום טוב, ואין סומכין את הקדירה בבקעת, מ'טאר אויך נישט אונטערהאלטן א טאפ אויף א סתם א שטיקל האלץ, פארוואס? ווייל האלץ איז געמאכט אויף צו פארברענען, און אז מען נוצט האלץ אויף עפעס אנדערש הייסט עס מוקצה. וכן בדלת, די זעלבע זאך מיט א טיר, מ'וועט זען די גמרא וועט מסביר זיין וואס דאס מיינט, פשטות מיינט עס אז מ'טאר אויך נישט אונטערהאלטן א טאפ מיט א טיר, אבער די גמרא וועט מסביר זיין אנדערש. ווייטער, זאגט די משנה, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, אז פשטות אויך די זעלבע טעם, אז מ'טאר נישט נוצן האלץ אויף עפעס אנדערש, נאר אויף א פייער, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר, רבי אלעזר ברבי שמעון איז יא מתיר, פארוואס? ווייל ער האלט ווי רבי שמעון, אז סתם אזוי האלט נישט פון די דין מוקצה במילא מעג מען. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא די ערשטע דין פון די משנה מ'טאר נישט צוברעכן קיין חרס, צורייסן א פאפיר, פארוואס משום דקא מתקן מנא אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מ'מאכט א כלי, דא איסור מכה בפטיש. ווייטער האט מען געזען אין די משנה ואין גורפין תנור וכירים, ברענגט די גמרא א ברייתא תנא רבי חייא בר יוסף קמיה דרב נחמן, ואם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו מותר, אז טאמער נישטא קיין צווייטע ברירה, מ'קען נישט באקן דעם אויוון ווילאנג מ'רייניגט עס נישט אויס, דעמאלטס מעג מען יא. ס'טייטש די ברייתא קריגט זיך אויף אונזער משנה, די ברייתא, גייט כשיטת רבי יודא וואס איז מתיר מכשירי אוכל נפש יום טוב, און דערפאר שטייט טאקע אז טאמער נישטא קיין ברירה מעג מען עס אויסרייניגן, פארציילט די גמרא, דביתהו דרבי חייא נפל ליה אריחא בתנורא ביומא טבא, די פרוי פון רבי חייא איז אריינגעפאלן אזא האלבע ציגל אינעם אויוון יום טוב, אמר לה רבי חייא, האט רבי חייא געזאגט, חזי דאנא ריפתא מעלייתא בעינא, איך וויל האבן א גוטע שיינע ריינע ברויט, ס'טייטש רייניג אויס די אויוון פון פריערט, ער האט איר מתיר געווען ווייל ער האט אויך געפסקנט ווי רבי יודא, אמר ליה רבא לשמעיה, רבא האט געזאגט פאר זיין משמש, טווי לי בר אווזא, ער בראט מיר א קאטשקע, ואזדהר מחרוכא, מאך זיכער ס'זאל זיך נישט פארברענען, ס'טייטש אז טאמער אין די אויוון שטעקט זיך ארויס אזעלכע שטיינער וואס זענען אראפגעפאלן, קען עס צורירן די קאטשקע ס'קען עס פארברענען, ס'טייטש רבא האט אים געזאגט זאל אויסרייניגן דעם אויוון, אויך געפסקנט ווי רבי יודא. זאגט די גמרא. אמר ליה רבינא לרב אשי, רבינא האט געפרעגט פון רב אשי, אז אמר לן רב אחא מהוצל, רב אחא מהוצל האט מיר פארציילט דמר שרקין ליה תנורא ביומא טבא, אז פארן רעבן פארמאכט מען די אויוון יום טוב, וואס טייטש מען נעמט אזא טיט, אזא ליים, מען מישט אויס ערד מיט וואסער, מען קנעט עס צאם, און דאס לייגט מען פון אויבן ווען מען בראט פלייש אין דעם אויוון, ס'זאל זיין גוט פארמאכט, ס'זאל ווערן גאר הייס. מילא פרעגט ער ווי אזוי מעג מען דאס טון, ווען מען מאכט די טיט, קנעט מען דאך מען טאר נישט קנעטן, ס'איז דא איסור פון לש אמר ליה האט רב אשי געענטפערט, אנן ארקתא דפרת סמכינן, ס'טייטש אוודאי קנעט מען נישט צאם נייע טיט, נאר לעבן די נהר פרת לעבן דעם טייך איז די ערד אזוי ווייך דאס נוצט מען, מען קנעט נישט, זאגט די גמרא והני מילי הוא דצייריה מאתמול, ס'טייטש די גאנצע היתר דא פון רב אשי ס'פארשטייט זיך טאמער מען האט צוגעגרייט די ערד פון נעכטן מען האט געמאכט א סימן אין דעם, דעמאלטס מעג מען עס טאקע נוצן, אבער אז נישט איז סתם אזוי דא א פראבלעם פון מוקצה, ווי רש"י לייגט צו אוודאי האט מען געדארפט עס אויך רוקן פון איין פלאץ צום צווייטן נישט צו מאכן א גומא, אמר רבינא, זאגט רבינא אויך נאך עפעס וקטמא שרי, עס טייטש מען מעג קנעטן אש מיט וואסער, עס ווערט נישט קיין טייג, עס הייסט נישט קיין לש, אויף אזא אופן מעג מען. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ואין מקיפין שתי חביות, מען טאר נישט לייגן צוויי פעסער איינס לעבן דעם צווייטן, לייגן א טאפ אויף דעם, פארוואס? ווייל ס'איז א צורה פון א אוהל, מ'טאר נישט אזאנס טון יום טוב, א גזירה מדרבנן. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, אבנים של בית כסא מותר לצדדן ביום טוב. דאס הייסט אז א מענטש מעג יום טוב אויפשטעלן צוויי שטיינער אלס א בית כסא, ער זיצט אויף די צוויי שטיינער און ער מאכט דארט די צרכים צווישן די צוויי שטיינער, דאס מעג מען יא טון יום טוב. איתיביה רבה לר' נחמן, אין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדירה, און פארוואס צוויי פעסער טאר מען נישט אוועקשטעלן איינס נעבן צווייטן אלס אוהל, און דא די אבנים של בית כסא מעג מען יא. אמר ליה, האט ר' נחמן געענטפערט, שאני התם, משום דקא עביד אהלא, דא ווען ער מאכט די צוויי פעסער מאכט עס אן אופן פון אן אוהל, מה שאין כן ביי בית כסא ס'איז נישט דא קיין אוהל, ס'איז דא צוויי ווענט אבער א דאך איז נישט דא, אמר ליה רבה זוטא לרב אשי אלא מעתה בנה אצטבא ביום טוב דלא עביד אהלא הכי נמי דשרי, ס'טייטש לאז אפ אוהל, סתם אזוי וויאזוי מעג מען עפעס בויען יום טוב? מ'טאר דאך נישט בויען א בענקל, טאמער איינער וועט בויען א בענקל אן א אוהל, סתם לייגן שטיינער מיט ציגל אינצווישן מעג מען אוודאי נישט, אמר ליה, זאגט רב אשי וואסערע צושטעל, התם, איינער בויט א געהעריגע בענקל, בנין קבע אסרה תורה, ס'איז דאך א בנין קבע, בנין ארעי לא אסרה תורה, א בנין ארעי איז בעצם נאר א דרבנן, נאר וואס וגזרו רבנן א בנין ארעי משום בנין קבע, ס'דא א גזירת חכמים אויף א בנין ארעי משום בנין קבע, פאר דעם טאקע טאר מען נישט מאכן די חביות און לייגן א טאפ צווישן, ווייל ס'איז א בנין ארעי, ס'איז כעין אוהל, מילא דאס טאר מען נישט טון מדרבנן, אבער והכא ביי בית כסא, משום כבודו לא גזרו ביה רבנן, האבן חכמים נישט גע'אסר'ט דאס צו טון אלץ כבוד הבריות, און דערפאר מעג מען דאס טון. זאגט אונז די גמרא, אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט, האי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור, ס'טייטש אמאליגע צייטן מ'האט געמאכט א מדורה א פייער פאר שרים, מ'האט אויך געבויט א געהעריגע מדורה, מ'האט גענומען האלץ מ'האט געמאכט אזוי ווענט מיט א דאך פון אויבן, מילא דאס איז אויך א ענין פון א אוהל, ס'קוקט אויס ווי א אוהל, מילא בעצם יום טוב טאר מען דאס נישט טון מדרבנן, אבער זאגט רב יהודה טאמער מ'מאכט עס פארקערט, טאמער מ'נעמט מענטשן מ'שטעלט קודם אוועק די דאך און נאכדעם לייגט מען די ווענט, איז דאך נישט קיין צורה פון א בנין, איז דאס זאגט רב יהודה אויף אזא אופן מעג מען דאס טון, וכן ביעתא, די זעלבע זאך אן איי, אמאליגע צייטן וויאזוי האט מען געבראטן א איי, מ'האט גענומען א איי, מ'האט עס געלייגט אויף אזא אייזן מיט לעכער, אדער אויף א טאפ מיט א לאך פון אונטן, און אזוי האט מען עס געלייגט אויפן פייער, איז דא אויך טאמער מ'וועט נעמען דעם טאפ לייגן אויפן פייער נאכדעם די איי אויף דעם, איז עס א צורה פון א אוהל, אבער פארקערט טאמער מ'לייגט קודם אריין די איי אינעם טאפ און נאכדעם די טאפ מיט די איי צוזאמען אויף די פייער, דאס איז נישט א דרך בנין דאס מעג מען, וכן קדירה, די זעלבע זאך ביי א טאפ, וואס טייטש וואס מ'האט דאך יעצט געזען אין די משנה אז מ'טאר נישט לייגן צוויי פעסער מיט א טאפ אויף דעם, דאס איז אויך נאר טאמער מ'לייגט קודם די פעסער נאכדעם די טאפ, אבער פארקערט טאמער מ'וועט האלטן די טאפ און שפעטער אונטערלייגן פעסער, דאס וועט מען מעגן, וכן פוריא די זעלבע זאך א בעט, אמאליגע צייטן אויך, די בעט איז געווען פאר א לעדער אויסגעשטרעקט אויף אזעלכע העלצער אויף העלצערנע פיס, איז טאקע לייגן די העלצערנע פיס און שפעטער אויסשפרייטן אויף דעם א לעדער דאס טאר מען נישט, אבער טאמער מען שפרייט קודם אויס די לעדער מענטשן האלטן דאס און שפעטער לייגט מען אונטער די פיס, דאס מעג מען יא. וכן חביתה, די זעלבע זאך סתם איינער איז מסדר זיינע פעסער, איז טאר מען נישט לייגן צוויי פעסער און שפעטער א פאס אויף דעם צווישן זיי, ווייל ווייטער מען מאכט אן אוהל, אבער פארקערט טאמער מען האלט די אויבערשטע און שפעטער לייגט מען אונטן צוויי אונטערשטע, אויף אזא אופן נישט קיין דרך בנין נישט קיין דרך עשיית אוהל, און ביי אזא אופן מעג מען.